שטייט מען יעצט אין די הייליגע יום טוב פסח, די הייליגע חכמים זאגן בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אין יעדן דור דארף א מענטש שפירן ביי זיך איך גיי ארויס פון מצרים, וואס איז מצרים? מ'רעדט אזוי סאך פון דעם, מ'דארף רעדן נאכאמאל און נאכאמאל פון דעם מצרים, זאגן די הייליגע חכמים, על שם כל הצרות איז מצרים, מצרים דאס איז נישט עפעס אן איינמאליגע זאך, דאס איז אלע צרות ווערן אנגערופן מצרים, ווי מהרש זאגט נאך פון הייליגן אריזל,

מען געבט פאר א מענטש פעין קילער, אלעס מסודר, די מח שפירט עס נישט, מ'שלעפט איין א מענטש, טויט קראנק, טויט קראנק, מען מוז אים איינשלעפן ווייל אז נישט גייט עס נישט קענען נעמען, די הארץ, די מח גייט עס נישט קענען נעמען, שלאפט. מען שניידט, מען פארדראגט אים, מען געבט אלע סארטן שווערע מעדיצינען וואס הרג'עט אפ א חלק פונעם מענטש און ס'בויט אויף די חלק פונעם מענטש, רחמנא לצלן, אייבישטער זאל אפהיטן אידישע קינדער, מענטש ליגט אין שפיטאל מיט די ביטערע מחלה, דארף נעמען שווערע שווערע קימאו טערעפי, מען קען עס נישט נעמען, מען מוז אים געבן דראגס, מען מוז אים פעין קילער מוז מען אים געבן, די מח זאל עס נישט שפירן. זעט מען אלעס איז די מח, אלעס איז די מח, די גאנצע מענטש איז די מח, וועגן דעם זאגן צדיקים טראכט גוט, טראכט גוט וועט זיין גוט, וואס איז טראכט גוט וועט זיין גוט, פאפסט מיך אויס, זאגסט מיך, זאגסט מיך טראכט גוט עס גייט זיין גוט, פאפסט מיך אויס, ניין, טראכט גוט איז שוין גוט, אלעס איז די מח פון א מענטש, וויאזוי קען מען ווערן אויסגעלייזט, נאר אז מען נעמט אריין אמונה אין זיך, דער רבי זאגט אמונה איז אזוי ווי א שלאף, מענטש א מענטש חדר'ט מלא כל הארץ כבודו, דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער מאכט אלעס, דער אייבערשטער וואטשט מיך, דער אייבערשטער היט מיך, קיינער קען מיר גארנישט טון, קיינער קען מיר נישט געבן, דארף קיינעם נישט חנפ'ענען, אויף קיינעם נישט פארלאזן, דער אייבערשטער, אה! ס'אזוי ווי אויפגעשטאנען פון אזא דרימל, מענטש קומט אהיים נאך א טאג ארבעט, זייער שווער, א פופצן, דערווייל א פופצן מינוט דארף ער נאכדעם, נאכדעם גייט ער העלפן, נאכדעם גייט ער אויפרוימען די הויז, ער דארף עפעס א קליינעם דרימל פון צען פופצן מינוט, דאס וועט אים שוין, דאס וועט אים שוין בארואיגן, דער רבי זאגט אמונה איז אזוי ווי א שלאף, דא זאגט דער רבי פארקערט, שלאף שטארקט אמונה, ווייל דאס איז שטארקע אמונה, א מענטש דארף זיין אויסגערוהט, דארף א מענטש האבן שטארקע נערוון צו קענען האבן אמונה, און אמונה מאכט שטארקע נערוון. קומט אויס פסח אז מען נעמט אריין די נס פון מצרים, מען זעט ס'איז אויס טבע, טבע זאגט ס'דארף זיין וואסער, דער אייבערשטער זאגט ס'ווערט בלוט, און נישט נאר ס'ווערט בלוט, פאר דיך איז עס בלוט און פאר מיך איז עס וואסער. און נישט נאר עקסטערע צוויי פלעצער, דעם זעלבן כוס, דו טרינקסט בלוט און איך, ס'איז נישטא קיין טבע, ס'איז דא א אייבישטער, צפרדע, פלוצלינג א אנשיקעניש פרעש, ווי מער מ'וויל עס הרג'נען, אלץ מער פרעש, און די פרעש זענען עפעס נישט, נישט קיין, ס'איז נישט קיין נעטשרעל פרעש, זיי גייען אריין אין פייער, זיי ווערן נישט פארברענט, כינים, לייז. א איד און א גוי שטייען איינס לעבן צווייטן, אים קראצט, ער קען זיך ממש נישט צו זיך קומען, און דער איד איז פיין. און אזוי כינים, ערוב, קומען ווילדע חיות, די יונגלעך גייען ארויס שפילן מיט די חיות, און ס'טוט זיי גארנישט, און דער גוי ס'פארצוקט, ס'פארצוקט אלע, אלע, אלע, די גאנצע משפחה. דבר. עס איז נישט דא קיין טבע מער, ווער עס פאלגט משה רבינו, ווער עס טראגט אריין די בהמות אין שטאל, ער ער בלייבט לעבן, אנדערע אלע איז די גאנצע לאנד איז געווארן, די גאנצע לאנד איז געווארן פאראליזירט, נישט דא מער קיין וועג, נישט דא קיין קארס, נישט דא קיין טראקס, נישט דא קיין שום וועג צו פארן, אלעס איז טויט. און פרעה לאזט זיך נישט, און פרעה, פרעה איז די קליפה, פרעה וויל אלעס אריינלייגן אין נעטשור. טבע. אהער מיט אהין, ס'איז געשעהן וועגן דעם און מ'דארף, מ'גייט מאכן סאושעל דיסטענס, און און ס'זאל נישט איבערכאפן די כינים, ס'זאל נישט איבערכאפן די צפרדע, און מ'זעהט שוין נאך א וואך צייט, מ'האט שוין אנגעפאנגען קער נעמען, פלוצלינג איז אוועקגעגאנגען, אלעס פארקויפט ער פאר די עולם, ס'איז דא טבע, ס'איז דא טבע. און ס'קומט נאכאמאל, דער אייבערשטער האט זיך באוויזן, דער אייבערשטער האט געוויזן, קוק, ס'איז נישטא קיין טבע, ס'איז דא א אייבערשטער. ברד, האגל, פאר די אידן געשעט נישט גארנישט, ארבה, חושך, מכות, ביז מען האט צוזעצט אינגאנצן די קליפה, און כלל ישראל איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, און נאכאמאל לויפט ער נאך נאך, ס'איז דאך שוין חרוב ונחרב, עפעס א פלא'דיגע זאך פרעה, די גאנצע לאנד איז חרוב ונחרב, און ער לויפט נאך אלץ נאך די אידן, פארוואס? ער וויל אויסרייסן די אמונה, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען קען פארשטיין, עס איז נישט קיין שכל, עס איז א קליפה, עס איז א טומאה, עס איז א כח הטומאה.

דארף האבן א צדיק אויף דעם, דעם האמיר זוכה געווען, דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן, און זעמיר מקורב צום רעבן, זעמיר מקורב צום רעבן, אויף דעם אליינס דארף מען זאגן נשמת יעדן טאג און און און הלל יעדן טאג, א מתנה, דער רבי, דער רבי איז געקומען צו מיר, און דער רבי איז אראפגעקומען אויף דעם דור, און דער רבי לערנט מיך אויס איך האב א וועג ארויסצוגיין פון מיין קטנות, איך האב א וועג ארויסצוגיין פון אלע מיינע מצרים'ס, פון אלע מיינע מייצער'ס, פון אלע מיינע צוקוועטשקייטן, פון אלע מיינע פחדים, פון אלע מיינע צרות, פון אלע מיינע זאכן, און ער שיינט אריין אין מיר די אמונה. וויאזוי? וויאזוי גייט נאך אז די רבי, די רבי האט געברענגט א מתנה פאר אונז התבודדות. התבודדות, דאס שטארקט אמונה, דאס גיבט אמונה, דאס בויט אמונה. זייט. אמונה איז נישט אזוי ווי כ'האב פיאות, כ'האב א בארד, אזוי איך געווען האסט פיאות? דארפסט גארנישט ארבעטן יעדן טאג צו האבן פיאות, האסט פיאות, האסט א בארד, דארפסט גארנישט ארבעטן פאר די בארד, כ'האב א בארד, כ'האב עס, כ'האב א שטריימל, כ'גיי אנגעטון מיט אידישע קליידער, כ'האב עס, אמונה נישט כ'האב אמונה, יעדע רגע ווערט די אמונה, דארף מען ארבעטן אויף אמונה, א רגע האסטו אמונה, די נעקסטע רגע טראכסטו ס'איז טבע, מ'קען נישט זעהן פון אינדרויסן ווער ס'גלייבט און ווער ס'איז נישט גלייביג, השם יראה ללבב, מ'קען נישט זעהן, מ'קען גיין אנגעטוהן מיט סטראקעס, מ'קען גיין אנגעטוהן מיט ווייסע זאקן, פעפערטע הויזן, מ'קען גיין אנגעטוהן ווי חשוב'ע מענטשן אויסקוקן. נישטא קיין אמונה, נישטא קיין אמונה, ער רעדט נישט פונעם אייבערשטן, קענסט אמאל אנקומען צו א מגיד שיעור, קענסט אמאל אנקומען צו אפילו א צו א רב אין א בית מדרש, ער זאגט שלש סעודות תורה, מען הערט נישט אמונה, ער רעדט נישט פונעם אייבערשטן, אויב וואלט ער געהאט אמונה וואלט ער עס געזאגט, ער רעדט נישט, ער האט א גאנצע דרשה, א גאנצע חידוש, גארנישט קיין איין ווארט, דער אייבערשטער זאל העלפן, לאז כאטשיג אויס, דער אייבערשטער העלפן, אדער הייב אן, געלויבט דער אייבערשטער.

דו ביסט שוין יעצט רחמנא ליצלן ביי די געטשקעס, דו ביסט שוין יעצט ביי די ביי די כפירה וסרתם, א מענטש איז מסיח דעת פונעם הימל, פארגעסט פונעם, פארגעסט פונעם אייבערשטן, און דאס איז די ארבעט פון די רבי, דאס איז די ארבעט וואס מען דארף לערנען די רבי'ס ספרים, און זיך צוזאם קומען, און זיך מחזק זיין, חברים, הער נאכאמאל דעם רבינ'ס דיבורים פארוואס? כ'האב שוין געהערט אמאל, כ'האב שוין געהערט אמאל איין דרשה. ווייל גייסט ארויס אינדרויסן, וואו וועמענס איז די הויז? וואו הייבט זיך אן מיט הייזער, מיט געלט, כוחי ועוצם ידי, איך גיי האבן א דזשאב, איך גיי מאכן געלט, איך גיי קויפן, איך האב, איך איך איך גיי מאכן און איך גיי טון, און איך וועל אים צוריק געבן, און איך וועל דאס טון, יענץ טון, שוין פארגעסן פון די אמונה.

דער רבי'ס וועגווייזער, וואס האט געמאכט דער רבי זאל זיך שטארקן און ווערן, דער רבי איז געבוירן געווארן אין די הויז פון בעל שם טוב, יא דאס ווייסט אונז אלע, יעצט פסח וועל איך פארציילן די מעשה, אפשר וועט אויסקומען צייט מארגן, איבערמארגן, די מעשה, די נס וואס האט פאסירט פסח מיטן בעל שם הקדוש, בעל שם הקדוש האט געוואלט פארן ארץ ישראל, אינמיטן וועג האט ער זיך צוריק געדרייט, שם טוב הקדוש איז נסתלק געווארן, איז זיין דירה אין מעזשביזש איבערגעגאנגען צו די טאכטער אדל. אדל האט אוועקגעגעבן די דירה פאר איר טאכטער פייגא, די רבי'ס מאמע. דער רבי איז געבוירן אין די הויז פונעם בעל שם טוב זכותו יגן עלינו, שטעלט זיך פאר וואסערע הויז דאס איז געווען, א הויז א הייליגע הויז פון בעל שם טוב, און ס'פלעגן זיך קומען צו פארן אלץ די הייליגע תלמידים, די מגיד, די תלמידי המגיד, קומען אלץ צו פארן צום קבר פון בעל שם טוב. קבר פון בעל שם טוב איז היינט שוין א שיינע גרויסע בנין, ס'איז געווען אין מעזשיבוזש איז געווען א בית החיים, נישט ווייט איז דא די הויז פון די בעל שם טוב'ס בית מדרש, היינט האט מען עס נאכאמאל אויפגעבויט, אונז זענען מיר שוין דארט געווען אפאר מאל, נעבן דעם איז געווען די הויז פון בעל שם טוב, אלץ ווען די תלמידים זענען זיך צוזאמגעקומען. און אריינקומען אין הויז פון רבי'ן, ווייסט א מענטש בענקט זיך דא געווען די רעבע דא געווען דא האט די רעבע דאס גערעדט דא האט די רעבע דאס גערעדט ס'פרישט זיך אויף איך קען נישט פארגעסן איך בין געווען א קינד פלעג אלץ פארן פלעג מען פארן צום ציון סאטמארע רעבעס ציון אין קרית יואל איז ווען די רעבעצן האט נאך געלעבט האבן מיר אלץ געמאכט א סטאפ, מיינע פעטערס, מיין טאטע, מיין די באס, האט אלץ געמאכט א סטאפ אין בעק פון בית מדרש צו די רעביצן, און זי האט אויפגעשניטן פיינע קאקאש קעיק, האט אלץ צוגעווארט, איך בין געווען א קליין קינד, אבער

און דער רבי האט אלץ געהערט סיפורים פון בעל שם טוב פון א קליין קינד פון פינף יאר, איינמאל האט ער געהערט א מעשה, וואס די מעשה האט אריין געבלאזן אין אים אזא פייער, דאס האט געמאכט די זאך מיט די רבי, געהערט די סיפור ווי אזוי דער בעל שם טוב, דער זיידע דער בעל שם טוב איז געבוירן, עטס ווייסט אלע, קינדער עטס קענט שוין די מעשה, יואליש דו קענסט די מעשה? שוין אמאל געהערט די מעשה? אזוי דער בעל שם טוב איז געבוירן? דער בעל שם טוב'ס העלד מענדי, דו קענסט די מעשה? קום אהער מענדי. קענסט הערן ביז דארט? אויב דו קענסט הערן ביז דארט קענסטו בלייבן לעבן דיין טאטע. לעיזער, דו קענסט די מעשה ווי דער בעל שם טוב איז געבוירן? דער בעל שם טוב'ס טאטע און מאמע האבן נישט געקענט האבן קיין קינדער. הערסט? דער בעל שם טוב'ס טאטע און מאמע האבן נישט געקענט האבן קיין קינדער.

אז די אייבערשטער האט געמאכט א נס, ולמעשה האבן זיי געטון א גרויסע מצוה, און מען האט גע'פועל'ט, ס'גייט אראפקומען א קינד פאר די אלטע אלטע פארפאלק, טאטע געהייסן לעזער, און די מאמע געהייסן שרה, אלטע בעל שם טוב איז געבוירן, די מאמע גלייך געשטארבן. קיינמאל נישט געקענט זיין מאמע. מען האט אים געגעבן א נאמען סרול. מען האט אים גערופן אלס קינד סרוליק. היינט רופט מען סרולי, דעמאלט איז אלס געגאנגען אזויווי סרוליק. שטעל דיך פאר א אלטע טאטע פון הונדערט יאר האט א בעבי פון איין טאג. ס'נישט דא קיין פעטער, ס'נישט דא קיין, ס'איז גארנישט דא. ס'נישט דא ווער זאל העלפן. וואס טוט ער דא מיט דעם קינד? ער האט שוין נאך געדארפט שטארבן, ער איז געווען אזוי אלט. האט מען אים צוגעגעבן אפאר יאר אז די קליינע בעיבי זאל נישט בלייבן אליינס, און די אלטע זיידע האט זיך געשלעפט מיט די בעיבי, ווי ער איז געווארן איין יאר, צוויי יאר, ביי די דריי יאר האט מען געמאכט פיאות, פיר יאר, שוין געווען פינף יאר האט ער אים שוין געטראגן אין חדר, ער האט אנגעפאנגען לערנען אלף בית, חומש, איין טאג רופט ער אריין זיין זון, דיין רבי האט קיינמאל נישט פארציילט די מעשה? איינמאל רופט ער אריין סרוליק און ער זאגט אים סרוליק איך גיי שוין שטארבן פרעגט ער טאטי וואס מיינט שטארבן וויאזוי קען מען מסביר זיין איך גיי שוין שטארבן טאטי וואס מיינט שטארבן זאגט ער שטארבן מיינט אז מען הערט אויף צו אטעמען און מען קען שוין נישט רעדן און מען קען שוין נישט זען און מען גייט מיך באערדיגן טאטי איך האב זייער מורא איך גיי זיין אליינס, האט ער געזאגט דארפסט נישט מורא האבן, די אייבערשטער איז מיט דיך, וואס דו דארפסט זאלסטו בעטן פון די אייבערשטער. ער לייגט זיך אריין אין בעט, און סרוליק הייבט אן וויינען, טאטי אבער איך האב זייער מורא, זאגט ער אים ניין דארפסט נישט מורא האבן, איך קען איך קען גארנישט איך קען, ס'זעט אויס ווי איך, אסאך מאל ווען דו וואקסט, עס קומט א דאגי, כאפסט אן שטארק דיין טאטע? אבער עכט, עכט די טאטע, די טאטע קען נישט העלפן, די אייבערשטער ווייסט, אבער מען פילט מער, מען פילט מער זיכער, מען כאפט אן א טאטע. סאו ער הייבט אן שרייען טאטי, אבער אויב דו גייסט מיך נישט ענטפערן, ווער גייט מיך ענטפערן? זאגט ער אים סרוליק, האב נישט מורא, די אייבערשטער וועט דיך ענטפערן. אבער טאטי, ווער גייט מיך געבן עסן?

האט ער זיך דערמאנט וואס זיין טאטע האט אים געזאגט, רעד צו די אייבישטער, אייבישטער, וואס טו איך דא מיין טאטע, איך ווייס נישט וואס צו טון, איך בין אזוי דערשראקן, ער איז ארויס געגאנגען אינדרויסן, ער האט אריין געקלאפט צו א שכן, און די שכן איז געקומען, מען האט גערופן די חברה קדישא, און מען האט געמאכט די טהרה, און מען האט אים מקבר געווען, און דער סרוליק איז אויפגעוואקסן אליינס, אן א טאטע, אן א מאמע, אבער ער האט געהאט א גוטע צוואה, גוטע ווערטער טאטע האט עס גוט אריינגעלייגט, האב נישט מורא, ס'איז גארנישט, האב נישט מורא, דער אייבערשטער איז מיט דיר, וואס דו דארפסט זאלסטו בעטן פונעם אייבערשטן, דאס דארפן אלע טאטעס און מאמעס אריינלייגן אין קינדער פון יוגנט אן, האב נישט מורא, וואס דו דארפסט זאלסטו בעטן פון די אייבערשטער, האב נישט מורא, וואס דו דארפסט זאלסטו בעטן פון די אייבערשטער. ביסט הונגעריג? מאך א תפילה, הייליגער באשעפער איך בין הונגעריג. ביסט דארפסט נייע קליידער? אנשטאטס צו מוטשען א טאטע מיט א מאמע איך דארף א נייע וועסט און איך דארף נייע שיך און איך דארף א נייע הויזן און איך דארף א נייע זייגער און וויפיל זאכן האסטו געבעטן פאר אפיקומן און איך דארף א וואקי טאקי און איך דארף א און איך דארף א רעמאוט קאנטראל קאר און איך דארף א העליקאפטער און איך דארף א בייק און איך דארף א האווערבאורד און איך דארף א עכטע קאר, איך דארף א עכטע סקוטער, א רעמאוט סקוטער, א וואס? וואס איז דאס? א פלעימאובל, איך דארף, אקעי מען קען בעטן פאר אפיקומן, אבער מוטשען מוטשען מיר די אייבישטער, און דער בעל שם טוב איז אזוי אויפגעוואקסן, און ער איז געווארן זעקס יאר, און ער איז געווארן זעקס און א האלב יאר, און ער איז געווארן זיבן יאר, און ער איז געווארן אכט יאר, און ער איז געווארן ניין יאר. ער איז שוין געווען עלף יאר, עלף יאר שוין א גרויסע יונגל, געגאנגען שפאצירן אין פעלד, און די יצר הרע האט עס נישט געקענט אויסהאלטן, דא וואקסט אויף א א צדיק, א מענטש וואס רעדט צו די אייבערשטער א גאנצע צייט, ער הייבט אן זען, ער הייבט אן זען אליהו הנביא, ער הייבט אן זען מלאכים, אלע וועלטן ווערן אים אפן, עס איז שוין גארנישט פארמאכט. א מענטש רעדט צו די אייבישטער א גאנצע צייט, איז ביי אים גארנישט דא, ס'איז נאר דא אייבישטער. סמך די יצר הרע האט זיך פארשטעלט ווי א ווי א רב, ווייסע בארד, ער האט זיך געמאכט אזוי ווי ער קומט פונקט צו גיין אקעגן איבער אים, העי, דאס איז דאך שלום עליכם, יונגל, וואס טוסטו דא? ווי גייסטו דא אזוי? וואס טוסטו דא? זאגט ער אים, איך בין מיך אביסל מתבודד, איך רעד אביסל צו די אייבישטער. טוב ניין, מ'קען נישט רעדן צו די אייבישטער, מ'קען נישט רעדן צו די אייבישטער, די אייבישטער איז אין הימל, מ'קען נישט רעדן צו די אייבישטער, האט ער שוין געזען אויב איינער רעדט קעגן די אייבישטער, אויב איינער זאגט מען קען נישט רעדן צו די אייבישטער, דאס איז שוין נישט קיין ערליכע מענטש, דאס איז שוין איינער פון די נישט גוטע זייט, פון די אנדערע זייט, פון די סטרא אחרא.

גיי אוועק פון דא, כ'וויל נישט רעדן מיט דיר, דו רעדסט צו מיך כפירה, דו רעדסט צו מיך אפיקורסות. נע, דרך ארץ. טו מיר א טובה, כ'האב נישט קיין כח, יתפרדו, האט אנגעפאנגען בעטן הייליגער באשעפער, יתפרדו כל פועלי אוון. אנגעפאנגען נאכאמאל זאגן, יתפרדו כל פועלי אוון, יתפרדו זאלן זיך אוועק טשעפענען פון מיך, אלע וואס ווילן מיך מאכן א. און ער לאזט אים נישט אפ, ער כאפט אים אן, כאפט אים אן א שטעקן פון די פלאר א צווייג, און ער הייבט אים אן זאגן, דו גיי אוועק פון דא, אנישט שמייס איך דיך אן. ער איז געווען א קליינער יונגל פון עלף יאר, אבער ער האט געהאט אזא זיכערקייט, אין ענגליש הייסט עס א קאנפידענס, ער איז געווען אזוי זיכער, אה, שמעון ביסט דא, קענסט די מעשה? ער האט געהאט אזא זיכערקייט, אזא, וויאזוי הייסט עס אין ענגליש? האסט אמאל געהערט פון די ווארט קאנפידענס? וואס מיינט קאנפידענס? כ'האב נישט מורא פון קיינעם, כ'בין זיכער מיט מיר, ניין ווייל אנישט פארשטייט מען נישט די מעשה, וויאזוי קען א יונגעל פון עלף יאר מיט א צווייג אוועקשטופן א עלטערע, אקעי אין היינטיגע צייטן ס'איז שוין אזוי ווי אונגעפער דארף מען נישט האבן קיין דרך ארץ, אקעי אקעי היינט איז נישט אזא שטארקע קשיא וואס הייסט, א יונגעל פון עלף יאר שלאגט א רב, ניין וואס אזוי קומט עס, אבער דעמאלטס האט מען דאך געדארפט מסביר זיין ווייל ס'קומט פון אמונה, א מענטש רעדט אסאך צו די אייבערשטער. פלוצלינג זעהט ער ס'איז גארנישט דא, ס'האט אויסגעקוקט אזוי ווי ס'דא מענטשן אסאך מאל, א דערשראקענע מענטש טראכט א גאנצע צייט פון גנבים, יוי! א גנב! ווי? כ'האב געזעהן א גנב! ווי? די דמיון, ער האט געזעהן א מענטש דא גיין, נישטא קיין מענטש דא, קיינער נישט דא, אדער איינער איז אין די הויז און ער זעהט, ער טראכט אפשר קומט אריין עפעס א חיה, הייבט שוין אן צו זען אויף די וואנט, זעסט די וואנט? אויבן, קוק, זעסט די צוויי פיס? זעסט די ווייסע פעינט? זעסט די פיר פיס פון א, איין, צוויי, דריי, פיר, פינף, קוק, ס'וואקט שוין, קוק דארט די קאפ, די זייגער איז די קאפ, אזוי א מענטש, ער קען שוין פון, פון, פון דמיונ'ען, פלוצלינג קומט אריין אזא שטארקע אמונה, ס'איז גארנישט דא, נישטא קיין מענטשן, ס'איז נישטא קיין, איז ער געווארן נאך שטארקער, דער רבי איז געווען א קליין יונגל פון פינף יאר, און דער רבי הערט זיך צו די אלע מעשות, און די מעשה איז מורא'דיג אריין, ס'האט אים געכאפט די הארץ, ס'האט אים געכאפט די הארץ, וועגן דעם שרייבט מוהרא"ש אן א שיעור מאל אין אשר בנחל פאר מלמדים און פאר עלטערן, דערציילטס ענקערע קינדער מעשות פון צדיקים, דו ווייסט נישט וואסערע מעשה גייט אנצינדן די סוויטש, דו ווייסט נישט וואס, וואסערע מעשה גייט אים טראגן. און מ'וועט הערן יארן ארום, עס וואקסט א גדול בישראל, אלס קינד האט ער געהערט די מעשה פונעם מלמד, און דעמאלטס האט ער אפגעמאכט, איך גיי לערנען, איך גיי דאווענען, איך גיי היטן די אויגן, איך גיי נישט מורא האבן. דאס בעט איך עקסטער די מלמדים וואס זיצן דא, דערציילטס מעשות פון צדיקים פאר די קינדער, מען דארף נישט קיין נייע מעשות. מען קען נעמען אזא מעשה און דערציילן און דערציילן אויף אלע מיני וועגן, און יעדע מאל מען דערציילט עס דארף עס זיין מיט מיט א אז די מעשה ווערט נישט געטוישט. איך האב געזאגט פארן קינד, האב נישט מורא דער אייבערשטער איז מיט דיר, אבער דו קענסט עס יעדע מאל ארומטוישן, אדער ביסט אזוי מיד? און דער שלאָף האָט דיך געכאַפּט. נישט אינטערעסאַנט די דיבורים. געווענליך אַז ס'איז נישט אינטערעסאַנט שלאָפֿט מען אײַן. איך קען יעצט גיין ענדיגן נאָך אַ מסכתא. נישט אינטערעסאַנט? דאַרפֿסט נישט אַביסל חיזוק אויף אמונה? לייג אריין אין די קינדער סיפורי מעשות, מעשות. די סדר איז שוין אריבער, איך ווייס נישט וויאזוי וויאזוי האסטו געפראוועט די סדר, וויפיל תורות דו האסט אנגעגרייט. אבער די פסח איז נאכנישט אריבער, מעשות קענסטו נאך דערציילן. קום ביי די סעודה, א מע, גרייט דיך אן א מעשה. ברוך השם ס'קומט שוין היינט ארויס אזוי סאך גליונות, כמעט איז שוין מיין חלום מקויים געווארן.

כ'קען נעמען א שיינע א שיינע געשעעניש פון דעם, דערציילן פאר די קינדער מעשה, קענסט נישט וויסן וואסערע מעשה וועט אים אויפפלאמען די הארץ, דער רבי האט געהערט די מעשה, דער רבי איז געווען א יונגער, דער רבי האט אנגעפאנגען גיין רעדן צו די אייבערשטער, און וואס מיינסטו, ער האט גלייך געשפירט א טעם אין רעדן צו די אייבערשטער? ניין, ער האט געבעטן, רבונו של עולם באווייז דיך פאר מיר, רבונו של עולם איך רעד צו דיר, רבונו של עולם ווייז מיר אז דו הערסט אויס מיינע תפילות. און אזוי גייט די אלע סיפורים אז די רבי איז געגאנגען שפאצירן און דארט ווי די רבי איז געגאנגען שפאצירן איז געווען א א הויז פון עבודה זרה מיט א ציילעם קענסט די מעשה? האסט געליינט עצתו אמונה פאר קינדער? זען די פיקטשער ווי ס'איז אראפגעפאלן די ציילעם? עס האט זייער געשטערט פאר די רבי וואס דארף איך קוקן אויף א ציילעם? וואס דארף איך א ציילעם? איך וויל נישט זען איך וויל נישט זען קיין עבודה זרות. מיר האבן נישט געקויפט די סעודות. האט דער רבי געבעטן, אייבערשטער הייליגער באשעפער, באווייז דיך פאר מיר. איך בעט דיך א גאנץ יאר קרבני קרבני לתורתך, איך וויל זיין ערליך, איך וויל זיין א צדיק. מען זעט מען דאך נישט גלייך ווי דער אייבערשטער העלפט. דאס איז דאך א זאך וואס נעמט ימים ושנים. ווייז מיר עפעס א א. ווייז מיר עפעס. האסט דאך אויסגעהערט. א בחור האט מיר פארציילט דא, זייער אינטערעסאנטע מעשה. פון איין יאר זומער אין קעמפ.

האט אים בעט איך דער אייבערשטער איך וויל זיין ערליך איך וויל זיין ערליך א בחור גייט אריבער אסאך נסיונות מוטשעט זיך מוטשעט זיך קיינער ווייסט נישט וואס גייט אריבער אויף א בחור בנוסף עטס וואס עטס עטס הערט שוין אזוי אסאך דרשות ווייסט אויך נישט ווייל ביסט חתונה געהאט וואס וואס ווייסטו וואס א בחור איז ער וויל זיין ערליך. איך וויל זיין ערליך, פלעין ערליך, פלעין הייליג, פלעין אפגעהיטן, פלעין א פלעינע מענטש. און ס'גייט אים נישט קיין שידוך. ער פאלט אראפ, און ער פאלט אראפ, און צעבראכן, ער הערט נאך א דרשה פון די ראש ישיבה, נאך א דרשה. איין צופרי זאגט ער, אייבערשטער, פון מאנטאג אדער דאנערשטאג, באווייז דיך פאר מיר, איך בעט דיך יעדן טאג, איך פאל אראפ יעדן טאג, איך וויל זען טאקע דו ווייסט די באווייז דיך אז דו הערסט מיך אויס אויב מען גייט מיך געבן עליה איך מיין וויאזוי וויאזוי זאל מען געבן עליה יעצט און און סתם אזוי גיי איך געווענליך אין שול צום בחור וואס רופט אויס די עליות זאגן וועם צו געבן און איך זאג אים רוף אויס געב פאר מוישי שלישי.

מ'דארף עס לערנען, מלמדים דארפן עס לערנען מיט די קינדער. אז מ'טוט זאגן די זעלבע זאך א גאנץ יאר, אולי וועט עס שוין אריינגיין. און די מעשה פון סרולי קענסטו, הא? וויפיל מאל האסטו עס געהערט פון די ראש ישיבה? דו קענסט דאך נישט זיין ברוגז אז איך דערצייל עס נאכאמאל, ווייל אזוי קענסטו עס. איינע מעשה קענסטו כאטש? וואו דער רבי האט חתונה געהאט? שאלה. אסיאטען. קענסטו זאגן? אסיאטען. ס'איז נישט וויכטיג אבער ס'איז יא וויכטיג. ס'איז נישט וויכטיג פונקטליך צו וויסן די אלע זאכן. אבער ס'איז יא וויכטיג. מ'לעבט מיט די רבי. דארט איז דא א וואסער וואס גייט דורך. די רבי האט געוואלט זיך באהאלטן ווען ער גייט רעדן צו די אייבערשטער, דאווענען, לערנען, דער רבי האט זיך געמאכט פאר זיין שווער ווי א איש פשוט, דער רבי האט נישט געוואלט מען זאל וויסן ווער ער איז, האט ער געבארגט א שיף פון זיין שווער, האט נישט געקענט דרייוון די שיף, ער האט נישט געוואוסט אז אויף א פארעדיגע וואסער גייט מען נישט מיט קיין שיף, א שיף שווימט מען אויף א שטייעדיגע וואסער, אויף א ריווער וואס פארט, דרייט זיך איבער קיצור גענומען דער, האט נישט געמאכט געקענט נישט קיין שיף, דער רבי האט נישט געוואוסט. ס'איז געווען נישט איין מאל נישט צוויי מאל האט דער רבי געהאלטן די שיף אזוי ווי א שירעם און דער רבי איז געווען איבערגעדרייט און דער רבי האט געשריגן רבונו של עולם וואס טו איך דא כ'דארף מיך ראטעווען אלע וואס גייען מיט שירעמעס האבן צוויי דאגות איינס זיי זאלן נישט ווערן נאס און איינס אז די שירעם זאל נישט אוועקפליען סתם אזוי וואלט ער דאך כאטשיג געקענט אכטונג געבן אויף זיך ער דרייט אריבער די היט. יעצט שלעפט ער א שירעם אויך, שטעל דיך פאר דו ביסט אין וואסער, דארפסט פלאוטען, און די שיף אויך, וואס טוט ער? ער האט געוויינט, ער האט געשריגן, און דער רבי האט געזאגט, אלץ פלעג איך טראכטן, דער רבי האט נאר געשריגן אזוי צום אייבערשטן, ווייל קיינער האט נישט געקענט העלפן דעמאלטס, האסט נישט געקענט טראכטן, איך האב א נאנטע פריינד, ער וועט זיכער מאכן, איך בין דא יעצט אין וואסער, נאר דער אייבערשטער קען מיר העלפן, און דער רבי האט געבעטן די אייבערשטער.

פלעגט ער ארויף קריכן אין בוידעם, דארט פלעגט ליגן די היי פאר די בהמות, און דער רבי האט זיך באהאלטן אונטער די היי מיט א תהלים, און ער האט געזאגט תהלים דארט באהאלטענהייט, און ער האט געוויינט צום אייבערשטן, אסאך מאל פלעגט דער רבי נעמען נאר די פסוקים פון תהלים וואו שטייט הצילני און הושיעני, אזויווי העלף מיך, ראטעווע מיך, מגן בעדי, וואטש מיך, און איך וויל זיין, די אלע בעטעדיגע, אסאך מאל דורכגעגאנגען די גאנצע תהלים און נאך אלע מיני וועגן האט דער רבי גערעדט צום אייבערשטן. און וואס מיינט איר, דער רבי האט גלייך געשפירט דעם אייבערשטן? דער רבי האט געשפירט ווי קיינער דארף אים נישט, קיינער הערט אים נישט אויס, אלעס איז פארמאכט, ער האט נישט געזען קיין שום וועג ארויס, האט ער געסטאפט, אויפגעהערט רעדן צו די אייבערשטער, נאכדעם האט ער געטראכט וואס איז מיט מיר, אויפהערן רעדן צו די אייבערשטער, האט ער צוריק אנגעפאנגען רעדן צו די אייבערשטער, עכ"פ לאמיר צוריקגיין צו וואס מ'האט אנגעפאנגען די שיעור. שטייען מיר יעצט אין פסח, גייט ארויס פון מצרים, וויאזוי גיי איך ארויס פון מצרים אז איך נעם אריין אמונה, וויאזוי נעם איך אריין אמונה אז איך מאך התבודדות, התבודדות בויט אויף אמונה, ווייל, כ'קען עס מסביר זיין זייער פשוט שכל'דיג, ווען דו רעדסט מיט איינעם,

רוב פראבלעמען אין שלום בית איז נישט מען האט זיך עכט סעפערעט, ס'איז דא זייער א גרויסע פראצענט נעבעך וואס סעפערעט זיך, אבער ס'איז דא זייער א גרויסע פראצענט כמעט א רוב וואס האבן נישט קיין שלום בית, זיי לעבן אין איין הויז, סאו וויאזוי ווייסטו אז ס'איז דא שלום בית פראבלעמען? מען רעדט נישט. מען רעדט נישט. ס'דא אפילו די ווייב מאכט די עסן, און זי רוימט אוועק, זי טוט אלע זאכן וואס זי דארף צו טון, און ער אפילו צאלט ווייטער די בילס און מארגעטש אבער, ס'דא אפילו וואס מען שלאפט אפילו נישט צוזאמען אין איין שלאף שטוב, די מאן שלאפט מיט די יונגלעך, און די מאמע געבליבן אין די שטוב, אדער די מאמע איז ארויסגעגאנגען אין די מיידל שטוב, און די טאטע געבליבן אין די שטוב, יא. כ'האב עס אויך נישט געוואוסט אמאל אבער אז דו האסט צו טון מיט א רבים האסט צו טון מיט בחורים און יונגלעך פארציילן וואס טוט זיך אינדערהיים. אינדרויסן אויפן גאס איז גארנישט, אינדרויסן אויפן גאס אבער ס'נישט דא קיין שלום בית, ווי איז ווי קענסטו מיך פוינטן אז ס'נישט די מענטשן מ'רעדט נישט. א מענטש קען טון אלעס, ער זאל קאכן און באקן און און טון מצוות און לערנען תורה. אבער ער איז נישט מחובר צום אייבערשטן, ער איז נישט דבוק צום אייבערשטן, ער רעדט נישט צום אייבערשטן. דו אויב איך קום יא איך רעד, איך דארף נישט שחרית מנחה מעריב. שוין. אייבערשטער העלף אז מ'זאל דאווען שחרית מנחה מעריב זאל מען טאקע שפירן כדבר איש אל רעהו. א מענטש הייבט אן רעדן צום אייבערשטן, ער שמועסט מיט'ן אייבערשטן, ער פארציילט דעם אייבערשטן, כ'האב געבאקן מצות ערב פסח ביי מיין טאטע. קומט צו צו מיר א איד אינמיטן באקן מצות, מ'הערט אויס די שיעורים, ער וויל וויסן וואס איז די חילוק פון דאווענען? און וואס איז די חילוק פון רעדן? פארשטייט פון די דרשה ס'איז דא א חילוק דאווענען צום אייבערשטן, ס'איז דא א חילוק רעדן צו די אייבערשטער. וואס איז די חילוק? זאגט מען זייער פשוט, תפילה ווערט אנגערופען אין חז"ל און תורה צען סארט לשונות. ס'איז דא דאווענען, זאג מיר א משל פון דאווענען? הייליגער באשעפער העלף מיר כ'וויל זיין געזונט. מענטש פילט נישט גוט, הייליגער באשעפער איך וויל זיין געזונט. דאס מיינט איך האב געדאווענט צום אייבערשטן, איך דארף א שידוך, הייליגער באשעפער איך דארף א שידוך, געדאווענט. איך דארף קינדער, הייליגער באשעפער געב מיר קינדער, געדאווענט. ס'איז דא א לשון אין תפילה, אויך דא א לשון פון צעקה, מען שרייט. נאכדעם איז דא א לשון פון פון פגיעה.

וואס זאגט דיזע מתנה וואס דער רבי האט אונז געגעבן? התבודדות, שיחה, שמועסן, שמועס מיטן אייבערשטן, שמועסן מיטן אייבערשטן. אלע בחורים וואס דארפן שידוכים, אלע בחורים וואס ווארטן אויף שידוכים, וואס ס'גייט זיי אזוי שווער, און דער יצר הרע ווארפט זיי אראפ אין פגם הברית, און קיינער ווייסט נישט וואס עס גייט אויף זיי אדורך. זאלן נעמען די עצה פון רעבן, די עצה פון התבודדות, גיין זוכן א פלאץ וואס קיינער זעט נישט, און זאגן די ווערטער צום אייבערשטן, רבונו של עולם וואס זאל איך טון אז איך בין נאכאמאל אראפגעפאלן אין אין הוצאת זרע לבטלה, פגם הברית, איך וויל אזוי שטארק זיין ערליך, איך וויל אזוי שטארק זיין אפגעהיטן, העלף מיך אייבערשטער, מיט די פאר ווערטער נעמט ער אראפ פון זיך אלע דינים, ער נעמט אראפ פון זיך אלע מקטריגים וואס איז דא. מוהרא"ש האט געזאגט, כמה פעמים און געשריבן, ער עט ארויפקומען אויבן אין הימל, נאך זיין הסתלקות, עט ער איבערדרייען בית דין של מעלה, עט מאכן אזא ויצעקו, מוהרא"ש האט געזאגט, כ'וועל מיך אויפפירן אזוי ווי א, שוין זעט מען וועט מוהרא"ש זאגן, כ'וועל מיך אויפפירן אזוי ווי א מאראקאער, נישט חס ושלום, נישט חס ושלום אוועקצומאכן די די די. די עדה, אבער די אונגארישע האבן זייערע שוואכקייטן, און די פוילישע האבן זייערע שוואכקייטן, די רוסישע האבן זייערע שוואכקייטן, די רומענער האבן זייערע שוואכקייטן, דער האט זייערע שוואכקייטן, און מ'רעדט אז איך אני יאס אני, איך וועל זיין מאראקאי, איך וועל קוויטשענען, איך וועל איבערדרייען בית דין של מעלה, איך וועל זאגן עס זענען דיין בחורים, עס זענען דיין בחורים, און זיי ווילן, זיי ווילן זיין ערליך, זיי ווילן זיין אפגעהיטן, און זיי ווילן חתונה האבן, האט נישט קיין שידוך, וואס זאל ער טוהן? איך וויל חתונה האבן, מ'דארף זיין אפגעהיטן. יא, אבער א מענטש טוט עס אליינס. דאס האבן מיר שוין גערעדט פאריגע שיעור, דאנערשטאג מיטוואך נאכט. מ'האט פארגעלערנט די שטיקל הגדה פקודא בתר דא. מ'שטעלט זיך אויף ברוך השם לעולם אמן ואמן. זוהר הקדוש זאגט פרשת בא רעיא מהימנא.

האט דאך שוין א מענטש האט שוין חתונה געהאט האסט דאך דיין ווייב גייסט גייסטו זוכן גייסט אויפזוכן אן עבירה ער שמועסט זיך אפ טון אן עבירה מען גייט וואס וואס האסטו דען פון די עבירה וואס איז וואס איז צו שפירן מיט די עבירה? איך האב דיר שוין פארציילט וואס די מדרש זאגט פרשת נשא. איינער האט זיך אפגעשמועסט אן עבירה, איז זי געגאנגען, זאגט זי פאר די פאר די ווייב, קען די ווייסט דיין מאן, דיין מאן איז נישט מסודר, האט פייגעלעך אין קאפ. ער רעדט צו היימיש מיט מיר, בקיצור ער איז נישט מסודר, ער האט זיך אפגעשמועסט אין אמאליגע צייטן איז געווען אזוי ווייסט מען אנפאנג אנפאנג שס אנפאנג ברכות ר' יוסי איז געגאנגען אינטערוועגנס ער געוואלט דאווענען איז אריין א חורבה האט אים אליהו הנביא געזאגט גייט נישט אריין אין קיין חורבה א פלאץ וואס קיינער דרייט זיך נישט גייט מען נישט גייט נישט ווייל דארט איז א פלאץ פון חשד, אפשר האט זיך אפגעווארט איינער, זי זאגט אים אז מען האט זיך אפגעשמועסט מען גייט גיין דארט און דארט, איז דא א ליידיגע הויז, א ליידיגע באנגעלא, גיי דו אהין, ווארט דו אים אפ, דו ביסט דאך זיין ווייב, ער גייט אהין, און שוין, און שפעטער נעמט ער ארויס א מעסער, ער זאגט איר. טו מיר א טובה, שטעך מיך, הרג'ע מיך, איך קען מיך נישט מוחל זיין כ'האב געטון אן עבירה. זאגט זי, איך בין דיין ווייב, איך בין דיין ווייב. זאגט ער, נו, ס'דאך אלעס די זעלבע זאך, ס'דאך אלעס נאר די דמיון, גייסטו שמועסט דיך אפ טון אן עבירה. וואס איז געשעהן מיט דיר? איך ווייס נישט, ממש וואס וואס איז געשעהן מיט מיר, יעצט אנגעפאנגען צו היטן, יעצט אנגעפאנגען לערנען יעדן טאג א בלאט, איך ווייס נישט, די חזל זאגן אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, עס איז מיר אריין א רוח שטות, זאג עס פארן אייבערשטן יעצט, רבונו של עולם, איך בין אזוי אזוי סאך רוח שטות אריין אין מיר שוין אז עד כדי כך, איך בין אזוי משוגע. איך שעם מיך נישט צו האלטן א א פאון אדער א, איך וויל נישט זאגן א נאמען ווייל יעדע זאך איז די זעלבע, האט א נייע נאמען, האט נישט קיין פאון, האט נישט קיין אייפאד, האט נישט קיין, דו קוקסט שמוץ, באדי שלעפ, וואס איז מיט דיר? יעצט פסח וועסט אביסל עסן מצות, וועסט דיך אביסל פילטערן, וועסט דיך אביסל אויסוואשן, וואס וואס.

יא, נאך אביסל, ווי האלט מען? די וועלט ווערט אזוי געמיין, האסט געקענט זאגן פאר איינעם פאר צען יאר צוריק אז דא וועט זיין א לעגאלע זאך צו טון עבירות? מען קען חתונה האבן מיט א עבירה? מען וואלט דאך מ'וואלט געמיינט ביסט אראפגעגאנגען פון זינען. נו, איז אזוי ווייט צו טראכטן נאך אביסל, אז דו וואקסט דורך א שטאל פון שעפעלעך, א מענטש וואס האט ניסיונות?

יעצט אז מען שטייט אין פסח, זאל מען בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל מיר זוכה זיין צו ארויסגיין פון די אלע טומאות, ארויסגיין פון די אלע, כ'וויל רעדן פון נאך איין זאך, אפשר דאך וועל איך עס קענען אריינברענגען אין ענק, איין זאך וואס ממש, דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן, אפילו א מענטש וואס איז אזוי משוגע, ער זעט שוין שעפעלעך ער ווערט שוין משוגע, ער זעט קאטשקעס ער ווערט משוגע, ער ער גייט ער שמועסט זיך אפ מיט א מיט א כ'ווייס דיר נישט וואס צו זאגן, כ'ווייס דיר נישט וואס צו זאגן, א אינגערמאן האט מיר געזאגט ער האט זיך אמאל אפגעשמועסט, א חשוב'ע אינגערמאן, ווייסע זאקן, ער האט נישט אפילו נישט קיין טעלעפאן צו זען פאר וועם ער שמועסט זיך אפ, ער האט זיך אפגעשמועסט אויף א האוז פאון, ער קומט אן און נישט געטראכט אז ער וועט טרעפן דארט א ממש די מלאך המוות, און פון דארט קענסטו נישט אוועקלויפן, ער האט אנגעפאנגען כאפן אזאנע מכות, אזאנע מכות האט ער געכאפט דארט, ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון, ניין דו האסט אפגעשמועסט צו באצאלן, רחמנא ליצלן קומט אהיים ער ווייסט נישט ווי ער ווייסט נישט ווי אזוי ער קומט גלייך צו לויפן צו מיר, ער ווייסט נישט ווי אזוי ס'איז געשען מיט מיר.

זאגט דער רבי אפילו אזא מענטש נישט האט זיך אפגעשמועסט און נישט אויס וועם פון וועם שוין גארנישט חס א דיין הרגל אויב וועט ער לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה ער וועט נעמען א משניות ער וועט נעמען א גמרא אפילו ער פארשטייט נישט ער וועט זאגן פרקים משניות ער וועט זאגן דפים גמרא ער וועט ווערן א צדיק די תורה וועט אים ארויסנעמען פון די בלאטע די תורה וועט אים ארויסנעמען פון די שמוץ פארוואס זאל מען עס נישט טון

קומט אויס איך האלט נאך ביי א', אנהייב, דארף אנהייבן אויף א', שארי זאגט מ'איז א שיינע קהילה, איך ווייס נישט ווי די קהילה איז, א שיינע קהילה, א חשוב'ע קהילה, ווי די קהילה? ווי איז די קהילת היכל הקודש?

משוגע געמאכט א גאנץ יאר, טאטע וואו'ס גיין חול המועד האלטן דא וואו'ס גיין חול המועד האלטן דארט וואו'ס די משניות ביסט דאך שוין יעצט ביים ביסט דאך שוין ביים רעבן אוי וויפיל בחורים און יונגלעך וואלטן זיך געווינטשן צו קענען זיין אין די שיינע קהילה היכל הקודש האסט געוואוסט ס'גייט קומען א דרשה אויף יעדע ווארט וואס דו זאגסט? ווייסט וויפיל בחורים וואלטן זיך געווינטשן ס'שרייבן מיר בחורים פון ארץ ישראל איך קום אויף אמעריקע צו די ישיבה איך וויל אים זאגן קום נישט קום נישט בלייב דארט וועסטו זאגן אסאך מער משניות וויפיל איך מעג דיך פרעגן וויפיל פרקים בלעטער גמרא האסטו געלערנט היינט? שוין צען אזייגער ביינאכט. נו? וויפיל פרקים מיט דפין גמרא? קהלת היכל הקודש. נו? ס'איז א לאנגע טאג. וואס מ'קען אריינלייגן א טאג, איך וויל דיר נישט פארציילן וויפיל דפין גמרא איך האב געלערנט וויפיל פרקים משניות איך האב געלערנט ווייל וועסט ווערן דזשעלעס טראכט וואו ווי ווען וואס הייסט מיט שיעורים מיט מיט ערלעדיגן מיט אלע זאכן וכולי וכולי מיט העלפן די קינדער און מיט מיין ברוך השם ברוך השם וואס מען מאכט א נס געהאט א קינד קוים א חודש צוריק מיט א קימפעטארין מיט א שטוב מיט קינדערלעך קיין עין הרע לעבעדיג קען נישט פארן אויף וועקעישן. כ'האב א נחת פון אסאך דפין גמרא. דער רבי האט געזאגט אז מענטשן וועלן לערנען תורה וועט מען זיי ארויסנעמען פון אלעס און ברענגען צו די גרעסטע מדריגה. שענסטע זאך מיר קומען דא אין שטעטל פסח קומט צופרי יום טוב צופרי יעקב משה זיצט אין די זייט און זאגט דפין גמרא און ער זיצט זיצט דא אין די זייט און ער זאגט דפין גמרא. א מחיה שוין, דאס איז די שטעטל, דאס איז די גאנצע יסוד פונעם פלאץ. זיצט מיט א גמרא, מיט משניות, בלעטער גמרא, פרקים משניות. דער אייבערשטער זאל העלפן, אויב וועט עטס היינט אנהייבן, היינט אנהייבן, נישט יעצט ביינאכט, יעצט ביינאכט גייט מען שלאפן. די צודרייטע זאך פון לערנען די שיעורים ביז דריי פארטאגס. פון מארגן גייסטו דיך מגייר זיין? פון מארגן צו מארגן צופרי? איך קען גארנישט טון יעצט. זיצן אין די זייט און זאגן בלעטער גמרא. ס'איז א מחיה מען קען אביסל לערנען. די בית נצחי איז געמאכט פאר דיר? די בית נצחי איז געמאכט פאר דיר? דאס איז געמאכט נאר פאר א מענטש וואס איז אפגעמוטשעט, אפגעהארעוועט לערנט, ארבעט א גאנצע טאג. שוין, האט מען אים געגעבן אביסל א טעיסטינג. איינער וואס ארבעט נישט איז ער שווער? מיין זיידע ר' חנא טייטל ווען מיר איז געקומען צום רעבן וויל וויסן די רעבע צו זאל גיין ארבעטן נישט גיין ארבעטן די רעבע זאגט גיי גיי ארבעטן האט די רעבע געזאגט וויפיל שעה וויפיל שעה לערנסטו זאגט ער אים ביז זעקס שעה לערנען דארף מען נאך נישט גיין אין כולל עס קומט אויס די כולל אינגערמאן לערנט ווייניגער ווי די ארבעטער ביז זעקס שעה דארף א ארבעטער לערנען. אקעי, כ'ווייס נישט, כ'וויל נישט דא אנהייבן, כ'וויל נישט אנהייבן, כ'וויל נישט, שטות'דיגע סטראקעס מיט ווייסעך מיין, אוי אוי אוי, זעקס שעה? כ'האב געלערנט א דף גמרא, זיך שוין האט מען זיך מחיה זיין מיט דעם, אבער דאס איז דיינע שיעורים? דאס איז דיינע שטרעבונגען? לאמיך דורך גיין שס, לאמיך ענדיגן משניות לכבוד יום טוב. לאמיך ענדיגן מדרש איינמאל אין מיין לעבן. און וואס איז מיט זוהר? באלד גיי איך אהיים. וואס איז אויבן? אויבן איז גארנישט דא. הייב אן זאגן וואס האסטו געלערנט. לאמיר הערן, משניות? יא. וואס נאך? דעמאלטס איז הכל ריווח וואס מ'האט איינמאל דורכגעלערנט, כאטשיג איינמאל אין לעבן. איינמאל לאמיך ענדיגן כל התורה כולה. א בחור אין ישיבה, חול המועד, זאל דורכגיין א גאנצן טאג און נאכנישט האבן געלערנט משניות? וויפיל פרקים משניות האסטו געלערנט? הא? תולי? נאכנישט געלערנט היינט? וואס האסטו געטון א גאנצע טאג? וואס האסטו געטון א גאנצע טאג? רבונו של עולם, ס'איז צען אזייגער ביינאכט. וואס? משוגע געמאכט חול המועד האלטן חול המועד האלטן חול המועד האלטן שוין געפארן ערגעץ שוין געבראכן אויפן וועג שוין געבראכן מ'גייט דארט דארט גייט מען פארן מ'קען נישט האבן די פאן דריין מ'גייט פארן מ'גייט אנקומען מ'גייט ס'איז פארשפארט גייט צוריק קומען חול המועד האלטן וואלט עס געווען א גזירה וואלט מען געדארפט מאכן א יום טוב חברה שטילע מנין תהלים

אביסעלע חומש, ווי שווער מעביר סדרה צו זיין, יעדן טאג א פיצקעלע חומש, אנשטאטס קוק סטאריס, קוק חומש, דו ווייסט וואס סטאריס נעמט אויף א טאג? שכוח רבש"ע האט מיך געראטעוועט פון דעם, אז איך האב עס נישט, דו ווייסט וואס סטאריס נעמט א טאג פאר א מענטש? נײן, איך גאָרנישט, כ'האָב פּלעין געקוקט. נישט קײן שמוציגע זאַכן, סתּם בדחנות. נישט קײן בדחנות, ס'איז דאָ געדאַנקען, געדאַנקען אױף יום-טובֿ, געדאַנקען, מעמאָריס. ס'נעמט אױף צײַט. זאָג מיר די חשבון פֿון סטאָריס, נו, װאָס איז די חשבון? ווי לאנג נעמט צו קוקן א סטעטוס פון א מענטש? יעצט גייט קיינער נישט שעפען, יעדער גייט ווערן ערענסט. ווי לאנג נעמט צו קוקן א סטעטוס פון א מענטש? האסט נישט קיין סטעטוס. ווי לאנג? דרייסיג סעקאנדס? כ'הער נישט. א ווידיאו, אויב ס'איז נישט קיין ווידיאו? א סעקאנד. וויפיל סטעטוס קוקסטו? וויפיל סטעטוס קוקסטו א טאג? וויפיל סעקונדעס? קוק א סעקונדע אין חומש, נעם א פסוק חומש, נאך א פסוק חומש. דאס, דאס וויל איך, דאס וויל איך ענק בעטן נאכאמאל, אויב איך קען דאס פועל'ן לוינט זיך מיר אלעס. דעמאלס איז דא א שיינע קהילה, האלט מען זיך צאם, אויב איך קען דאס פועל'ן אז יעדער בחור'ל, יעדער אינגערמאן, יעדער, יעדער וואס באלאנגט אין די קהילה, איך ווייס נישט וויאזוי וואס די קהילה איז, יעדער וואס האט א שייכות מיט די קהילה, איך עפן א משניות יעדן טאג, איך עפן א גמרא יעדן טאג, איך עפן א חומש יעדן טאג, איך זאג אביסל תהלים יעדן טאג, און אביסל די רבי'ס ספרים, און שוין, און נאך אביסל מדרש, אביסל זוהר, אביסל, נישט קיין סך, אביסל. אייבערשטער האב מיר א פרייליכע לעכטיגע יום טוב.